בעזרת השם יתברך, מסכת סוכה, דף נ א, מיר הייבן אן דף נ א עמוד א' אויבן, ור' ירמי' בר אבא אמר, איז אזוי, אונז האבן מיר געזען דף נ עמוד ב' א ברייתא, א מחלוקת ר' יוסי בר יהודה און די חכמים, צו א חליל איז דוחה שבת צו נישט, ר' יוסי בר יהודה האט געזאגט א חליל איז דוחה שבת, און די חכמים האבן געזאגט אף יום טוב אינו דוחה אז ס'איז נישט דוחה נישט שבת נישט יום טוב, איז אזוי, נעכטן האבן מיר געזען א ר' יוסף, וואס רבי יוסף האט געזאגט, די גאנצע מחלוקת דא צו חליל איז דוחה שבת צו נישט, דאס איז בשיר של קרבן, ביי די אלע צייטן וואס מען האט געשפילט מיטן חליל ביי קרבנות, ווי מ'האט געזען, פסח, שבועות, דעמאלטס טאקע איז דא א מחלוקת צו ס'איז דוחה שבת צו נישט, פארוואס ווייל רבי יוסי האלט אז עיקר שירה בכלי, און ממילא איז עס דוחה שבת ווייל ס'איז א עבודה, און די חכמים זאגן עיקר שירה בפה. פאר דעם איז נישט דוחה. אבער ביי שיר של שואבה, ביים שמחת בית השואבה, דארט זאגט ר' יוסף, איז יעדער מודה אז ס'איז סך הכל א ענין פון א שמחה יתירה, און ממילא איז עס נישט דוחה שבת. אזוי האט ר' יוסף געזאגט. גיימיר יעצט זען א שיטה וואס קריגט זיך אויף ר' יוסף. ורבי ירמיה בר אבא אמר, מחלוקת בשיר של שואבה, אז פארקערט גאר, די מחלוקת ביי שיר של שואבה, אז וואס? דר' יוסי בר יהודה סבר, שמחה יתירה נמי דוחה את השבת, רבי יוסי בר יהודה האלט אפילו טאקע ס'איז נישט קיין עבודה, אבער ס'איז דוחה שבת, פארוואס? ווייל ווי נישט ווי, שפילן מיט כלי נגינה שבת איז סך הכל א דרבנן, און מילא חכמים קענען זאגן ס'איז דוחה שבת, ורבנן סברי, די חכמים קריגן זיך אויף רבי יוסי בר יהודה, און זיי האלטן שמחה יתירה אינה דוחה את השבת, אבל אבער, זאגט רבי ירמי' בר אבא, בשיר של קרבן, דברי הכל עבודה היא ודוחה את השבת, ווען ס'קומט צו שיר של קרבן, איז יעדער אוודאי מודה אז ס'איז א עבודה, פשטות איז פשט ווייל עיקר שירה איז בכלי, און מילא איז עבודה איז אוודאי דוחה שבת. מיתיבי פרעגט יעצט די גמרא א קשיא אויף רבי יוסף אויף די נעכטיגע שיטה. אונז האמיר דאך געזעהן אז רבי יוסף האט געזאגט אז די מחלוקת איז ביי שיר של קרבן, אבער ביי שיר של שואבה איז יעדער מודה ס'נישט דוחה שבת. פרעגט די גמרא א קשיא מיתיבי פון א בפירוש'ע ברייתא זעהט ס'נישט אזוי. וויאזוי קענסטו רבי יוסף זאגן אז ביי שיר של שואבה איז נישט דא קיין מחלוקת, נאר יעדער איז מודה ס'נישט דוחה שבת. די ברייתא זאגט קלאר, שיר של שואבה, דוחה את השבת דברי רבי יוסי בר יהודה, וחכמים אומרים, אף יום טוב אינו דוחה. זעהט מען קלאר ס'איז יא א מחלוקת ביי שיר של שואבה. תיובתא דרבי יוסף תיובתא. איז טאקע רבי יוסף אפגעפרעגט, פרעגט יעצט אבער די גמרא, מען האט בעצם דא אפגעפרעגט נאר איין חלק פון רבי יוסף, פארוואס? ווייל רבי יוסף האט געזאגט אז די מחלוקת איז ווי בשיר של קרבן, בשיר של שואבה איז יעדער מודה ס'איז נישט קיין מחלוקת, יעדער מודה אז ס'איז נישט דוחה, האמיר אפגעפרעגט די צווייטע חלק, אז מען זעט בשיר של שואבה איז יא דא א מחלוקת, די שאלה איז צו די ערשטע חלק איז אויך אפגעפרעגט, אז וואס? אז דאס רבי יוסף זאגט די מחלוקת בשיר של קרבן, קען זיין דארט איז נישט דא קיין מחלוקת, יענץ איז אויך אפגעפרעגט, נאר דארט איז אויך יעדער מודה

און ממילא נישט ביידע חלקים אפגעפרעגט, וואס טייטש דאס וואס ר' יוסף האט געזאגט אז ס'איז דא א מחלוקת ביי שיר של קרבן איז טאקע אזוי, ביי שיר של שואבה איז טאקע די חלק איז אפגעפרעגט, איי והאי דקמיפלגי בשיר של שואבה, אויב אזוי ס'איז דא א געדאפלטע מחלוקת ביי ביידע, און וואס עפעס טאקע ברענגט נאר די ברייתא די חלק אז ס'איז דא א מחלוקת ביי שיר של שואבה, פארוואס זאגט די ברייתא אויך נישט ס'איז דא א מחלוקת ביי שיר של קרבן, זאגט ר' יוסף, להודיעך כחו דרבי יוסי בר יהודה, דאפילו דשואבה נמי דחי צו ווייזן די כח דהיתרא פון רבי יוסי בר יהודה אז אפילו ביי שיר של שואבה וואס דארט איז א ענין סך הכל פון א שמחה יסעירא האלט אויך רבי יוסי בר יהודה אז ס'איז דוחה אבער ס'איז נאכנישט קיין ראיה אז רב יוסף איז אינגאנצן אפגעפרעגט אבער למעשה פרעגט די גמרא יא אפ רב יוסף פון ביידע זייטן ווייל והא קתני א קשיא פון אונזער משנה ביי אונזער משנה האבן מיר געזען זהו חליל של בית השואבה שאינו דוחה לא את השבת ולא את היום טוב, אז דער חליל פונעם בית השואבה, זהו חליל, איז נישט דוחה נישט שבת נישט יום טוב. יעצט אזוי איז משמע פון די זהו, איז משמע זהו דאינו דוחה, אבל דקרבן דוחה, איז משמע דא טאקע די חליל נישט דוחה, אבער ביי שיר של קרבן איז יא דוחה. יעצט אזוי, מני, ווער איז די תנא פון אונזער משנה? אי נימא רבי יוסי בר יהודה קען דאך נישט זיין, האמר רבי יוסי בר יהודה זאגט דאך שיר של שואבה נמי דוחה, און ביי אונזער משנה איז געשטאנען אז נישט, אלא לאו, נאר וואס דען, מוז מען זאגן רבנן, אז אונזער משנה גייט כשיטת חכמים, וואס חכמים זאגן אף את יום טוב אינו דוחה, יעצט אזוי, אז מען זעהט ביי אונזער משנה, אז די חכמים זאגן אז חליל איז נישט דוחה שבת און יום טוב, אבער דאס איז דווקא ביי שואבה, מה שאין כן ביי שיר של קרבן האבן מיר דאך מדייק געווען יעצט פון די זהו, אז ביי שיר של קרבן חכמים מודה ס'איז דוחה, קומט אויס תיובתא דרב יוסף בתרתי, איז רב יוסף אפגעפרעגט אויף ביידע נקודות תיובתא טאקע אפגעפרעגט, וואס טייטש סיי ביי שיר של קרבן איז נישט דא קיין מחלוקת, נאר די חכמים זענען אויך מודה אז ס'איז דוחה שבת, און ביי שיר של שואבה וואס רב יוסף האט געזאגט דארט איז נישט דא קיין מחלוקת יעדער מודה ס'איז נישט דוחה שבת, דארט איז יא דא מחלוקת, דייקא דארט איז דא די מחלוקת, זאגט די גמרא ווייטער, מאי טעמא דמאן דאמר עיקר שירה בכלי, מיר האבן געזען אז ס'איז דא א מאן דאמר וואס האלט עיקר שירה בכלי, און ס'איז דא א מאן דאמר עיקר שירה בפה, און וואס איז די מקור פון א פסוק אז עיקר שירה בכלי? דכתיב, שטייט אין פסוק, דער נביא זאגט אין דברי הימים, ויאמר חזקיהו להעלות העולה למזבח, ובעת החל העולה, החל שיר השם והחצוצרות, ועל ידי כלי דוד מלך ישראל. זעהן מיר דא אין פסוק, דער פסוק רופט עס אן החל שיר השם והחצוצרות, און דער פסוק זאגט דורך וואס איז געווען דער שיר השם, דורך כלי דוד מלך ישראל זעהן מיר עיקר שירה בכלי. ווייטער מאי טעמא דמאן דאמר עיקר שירה בפה, פון ווי לערנט ער ארויס? דכתיב, ווייל שטייט אין פסוק, די נביא זאגט אויך אין דברי ימים, ויהי כאחד למחצוצרים ולמשוררים להשמיע קול אחד, זעהן מיר, די פסוק זאגט, די ענין פון שירה דארט, ווערט אינגאנצן נישט דערמאנט קיין כלי זמר, די מחצוצרים די חצוצרות איז נישט קיין כלי זמר, דאס האט מען סתם געבלאזן אין בית המקדש, דאס האט גארנישט צו טון מיט שירה, און ממילא אז מען זעהט אלעס איז דא להשמיע קול אחד למשוררים, עס ווערט נישט דערמאנט דא קיין כלי זמר, איז א ראיה אז עיקר שירה בפה, פרעגט אונז די גמרא אויף ביידע מאן דאמרים פון אנדערע פסוקים, ואידך נמי, הא כתיב ויאמר חזקיהו, ס'טייטש לויט די מאן דאמר וואס האלט עיקר שירה בפה, בכל זאת האבן מיר דאך א פסוק וואס שטייט דארט על ידי כלי דוד מלך ישראל, איז משמע אז די עיקר שירה איז יא בכלי, ענטפערט ער הכי קאמר, מען דארף אזוי טייטשן דעם פסוק, החל שיר השם, דאס וואס שטייט החל שיר השם, דאס האט נישט קיין שייכות מיט דאס וואס שטייט ווייטער, ועל ידי כלי דוד מלך ישראל, נאר החל שיר השם מיינט בפה, ווייל עיקר שירה בפה, און שפעטער על ידי כלי דוד מלך ישראל, לבסומי קלא, ס'קומט צו צו העלפן די קול, אבער די עיקר שירה איז נאך אלץ בפה, ווייטער ואידך נמי, הא כתיב ויהי כאחד למחצצרים ולמשוררים, וואס טייטש לויט דעם מאן דאמר אז עיקר שירה בכלי, פארוואס ווערט עס נישט דערמאנט אין די אנדערע פסוק? ענטפערט די גמרא הכי קאמר, ווייל מ'קען אויך מדייק זיין פון די פסוק אפילו ס'ווערט נישט דערמאנט די ענין פון כלי שיר קען מען נאך אלץ מדייק זיין אז עיקר שירה בכלי, פארוואס ווייל ס'שטייט משוררים דומיא דמחצצרים, די חצוצרות איז דומה צו די משוררים, אז וואס? מה מחצצרים בכלי, אפילו טאקע די חצוצרות איז נישט קיין כלי זמר, אבער ווי נישט ווי ס'מיט א כלי, אף משוררים בכלי, די זעלבע זאך די ענין פון שירה איז אויך בכלי, וואס טייטש עיקר שירה בכלי. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו, איינער וואס האט נישט צוגעזעהן די שמחת בית השואבה ווייסט נישט באמת וואס מיינט א שמחה, די שמחה איז געווען גאר גרויס, און די משנה איז מבאר, במוצאי יום טוב ראשון של חג, סטייטש מוצאי די ערשטע טאג, אנפאנג חול המועד ביינאכט, ירדו לעזרת נשים, זענען די כהנים, די לוויים, די ישראלים, אלע זענען געווען עזרת ישראל, זיי זענען אראפגעגאנגען אונטן צום עזרת נשים, ס'איז געווען דארט טרעפ אינצווישן, רשי ברענגט דא, ס'איז געווען פופצן טרעפ וואס איז געגאנגען צווישן די עזרת ישראל און די עזרת נשים, און דארט איז מען אראפגעגאנגען, ומתקנין שם תיקון גדול, און מ'האט דארט מתקן געווען א גרויסע תקנה, מ'וועט זען אין די גמרא וואס דאס איז, זאגט די משנה, מנורות של זהב היו שם, ס'געווען גרויסע מנורות לייכטערס פון גאלד דארט אין דעם עזרת נשים, וארבעה ספלים של זהב בראשיהם, און ס'געווען פיר אזעלכע שיסלעך פון גאלד אויף יעדע מנורה, וואס מ'האט געקענט אריינלייגן דארט אויל מיט קנויטן, און וארבעה סולמות לכל אחד ואחד, יעדע מנורה האט געהאט פיר לייטערס, וואס טייטש ביים יעדן ספל ביי יעדע שיסל, יעדע מנורה האט געהאט פיר שיסלעך, יעדע שיסל האט געהאט א לייטער, וארבעה ילדים מפרחי כהונה, און פיר יונגע כהנים, זענען ארויף געגאנגען אויף די לייטערס ובידיהם אין זייער הענט איז געווען כדים של מאה ועשרים לוג אזעלכע ריזיגע קריגלעך פון הונדערט צוואַנציק לוג וואס מען וועט זעהן אין די גמרא הונדערט צוואַנציק לוג איז פשט פאר אלע פיר צוזאמען יעדעס איינס האט געהאט דרייסיג לוג שהן מטילין לכל ספל וספל אזוי האבן זיי אריין געגאסן די אויל אין די שיסלעך וואס איז געווען דארט פון אויבן און מבלאי מכנסי הכהנים ומהמייניהן פון די אויסגעריבענע הויזנס און גארטלעך פון די כהנים וואס מען האט שוין נישט געקענט נוצן איז מהן היו מפקיעין דאס האט מען צענומען מען האט געמאכט פון דעם קנויטן ובהן היו מדליקין, און מיט דעם האט מען אנגעצינדן דארט אויף די מנורות א פייער, ולא היה חצר בירושלים שאינה מאירה מאור בית השואבה, שוין א חצר אין גאנץ ירושלים איז נישט געווען וואס איז נישט געווארן ליכטיג פון די ליכטיגקייט וואס איז ארויסגעקומען פון די מנורות, ווייל די מנורות זענען געווען גאר הויעך, יעדע מנורה איז געווען הויעך פופציג אמה, עס איז געווען ריזיגע פייערס אין דעם, און די בית המקדש די הר הבית איז דאך געווען די העכסטע פלאץ אין ירושלים, נאכדערצו די מזרח וואנט וואס איז געווען לעבן די עזרת נשים איז אויך געווען נידעריג, ממילא די ליכטיגקייט האט זיך אויסגעשפרייט אין גאנץ ירושלים, און חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין בפניהם, חסידים און אנשי מעשה זענען געטאנצן פאר זיי, ווער איז דאס די בפניהם? עס טוט זיך אין די ראשונים, צו דאס מיינט די לוויים, צו די ישראלים, צו בפניהם מיינט גאר אויף די מנורות, אבער על כל פנים זיי האבן געטאנצן דארט באבוקות של אור שבידיהם, זיי האבן געהאט אזעלכע פאקלען אין די הענט, וואס זיי האבן געדזשאגלט, זיי האבן אזוי געווארפן פיר צו אכט אויף אמאל זאגט רש"י, ואומרים לפניהם דברי שירות ותשבחות, און זיי האבן געזאגט דארט דברי שירות ותשבחות מ'וועט זעהן אין די גמרא וואס דאס איז, והלוים, און די לוויים זענען געווען דארט, זענען געשטאנען אויף די טרעפ דארט, בכינורות, בנבלים, במצלתיים, בחצוצרות, ובכלי שיר, בלא מספר, מיט גאר אסאך כלי שיר זענען זיי געשטאנען דארט און געשפילט, על חמש עשרה מעלות היורדות מעזרת ישראל לעזרת נשים, אויף די פופצן טרעפ טאקע זענען זיי געשטאנען, און די פופצן טרעפ איז געווען כנגד חמש עשרה שיר המעלות שבתהילים, שעליהן לוויים עומדין בכלי שיר ואומרים שירה, דאס איז קעגן די פופצן קאפיטלעך שיר המעלות פון תהלים, איז אויף דעם זענען געשטאנען די לוויים און געזאגט שירה און געשפילט מיט די אלע אינסטרומענטן לכבוד די שמחת בית השואבה, ועמדו שני כהנים בשער העליון שיורד מעזרת ישראל לעזרת נשים, וואס טייטש אויבן ביי די טרעפ איז דאך געווען די שער ניקנור, דארט איז געשטאנען צוויי כהנים, ושתי חצוצרות בידיהן, און זיי האבן געהאט צוויי חצוצרות אין די הענט, וואס זיי זענען געווען גרייט צו בלאזן, ברגע וואס מען קען טאקע שוין שואב זיין שעפן די מים וואס מען גייט באלד גיסן אויפן מזבח ביים ניסוך המים, קרא הגבר, דער גבר, דא א מחלוקת אין יומא צו דאס מיינט זיך עפעס א מענטש, אדער דאס איז די תרנגל וואס האט געקרייט ס'האט שוין אנגעהויבן ווערן טאג, תקעו והריעו ותקעו, האבן די כהנים געבלאזן מיט די חצוצרות, א סימן אז עס איז געקומען די צייט צו שעפן די וואסער, און אזוי האט מען אנגעהויבן צו גיין שעפן וואסער, הגיעו למעלה עשירית מען איז אנגעקומען צום צענטן טרעפ, תקעו והריעו ותקעו, האט מען נאכאמאל געבלאזן א תקיעה תרועה תקיעה, הגיעו לעזרה, מען איז אנגעקומען צו די עזרה צו די ערד ממש פון די עזרת נשים, תקעו והריעו ותקעו מען נאכאמאל געבלאזן, און אזוי האט מען געשלעפט די לעצטע תקיעה היו תוקעין והולכין עד שמגיעין לשער היוצא ממזרח, ביז מען איז אנגעקומען די אנדערע זייט עזרת נשים צו די הויפט אריינגאנג דארט צום עזרת נשים אויפן מזרח וואנט, און ווען מען איז אנגעקומען דארט הגיעו לשער היוצא ממזרח, הפכו פניהן ממזרח למערב, האט מען זיך צוריק אויסגעדרייט צום בית המקדש צום היכל, ואמרו, און מען האט געזאגט אבותינו שהיו במקום הזה, אונזערע עלטערן זענען געווען דא, אחוריהם אל ההיכל ופניהם קדמה, ומשתחווים קדמה לשמש, דאס איז א לשון פון א פסוק אין נביא, וואס טייטש, זיי האבן אויסגעדרייט, זיי האבן געזינדיגט, זיי האבן אויסגעדרייט זייער פנים צום היכל, און זיי האבן זיך געבוקט צו די זון, דאס איז געווען אין צייט פון בית ראשון, וואס מען האט געדינט די זון אלס געטשקע, על כל פנים אזוי האט מען געזאגט אזוי האבן זיך אונזערע עלטערן געפירט, ואנו לקה עינינו, און ביי אונז איז פארקערט אונזערע אויגן איז לקה צום באשעפער צום בורא כל עולמים, רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט היו שונין ואומרין אז מען האט געזאגט א געדאפלטע לשון, אנו לקה, ולקה עינינו, מיר זעהן די גמרא וואס רבי יהודה מיינט דא מוסיף צו זיין, זאגט די הייליגע גמרא תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו, דאס מ'האט געזען די משנה, ווייטער זאגט די ברייתא מי שלא ראה ירושלים בתפארתה, לא ראה כרך נחמד מעולם, איינער וואס האט נישט געזען ירושלים ווען ס'איז געווען געבויט מיטן בית המקדש, האט נישט געזען א שיינע שטאט אין זיין לעבן, מי שלא ראה בית המקדש בבנינו, לא ראה בנין מפואר מעולם, איינער וואס האט נישט געזען די בית המקדש האט קיינמאל נישט געזען א שיינע בנין, פרעגט די גמרא מאי היא, וועלכע בית המקדש רעדט מען דא? צו רעדט מען פון בית המקדש הראשון, אדער אפשר גאר פון בית המקדש השני ווען מען האט אנגעהויבן צו בויען ווען נחמיה האט געבויט, אדער אפשר גאר פונעם בנין הורדוס, ס'טייטש נאכדעם וואס נחמיה האט געבויט די בית שני, האט הורדוס איבערגעבויט, אפשר רעדט מען פון דעם, זאגט די גמרא אמר אביי ואיתימא רב חסדא, זה בנין הורדוס, מען רעדט טאקע פונעם בנין פון הורדוס, ווייל במאי בניה, מיט וואס האט ער געבויט די בית המקדש אמר רבה, באבני שישא ומרמרא, מיט גרינע און ווייסע מארבל שטיינער הערליך שיין, איכא דאמרי איז דא וואס זאגן באבני שישא כוחלא ומרמרא, מיט ווייס בלוי און גרינע מארבל שטיינער, אפיק שפה ועייל שפה, ס'געווען א שורה שטיינער אריין און א שורה ארויס פארוואס? כי היכי דלקבל סידא כדי עס זאל האלטן די סיד נארמאל אז מען לייגט שטיינער דארף מען עס קאלעכן זאל זיך האלטן די שטיינער און מען זעט די קאלעך ס'איז נישט אזוי שיין אבער טאמער מען מאכט א שורה אריין א שורה ארויס זענען די מפרשים מסביר קען מען לייגן די קאלעך פון אונטן מען זאל עס נישט זען פון אינעווייניג און ממילא איז עס אסאך שענער און נאך מער סבר למשעיין בדהבא ער האט זיך געוואלט צודעקן מיט גאלד אמרו ליה רבנן די חכמים האבן אים געזאגט שבקיה טו דאס נישט דעק נישט צו מיט גאלד דהכי שפיר טפי ווייל אזוי איז שענער דמיתחזי כאדוותא דימא, ווייל ס'קוקט אויס ווי די כוואליעס פון וואסער איז געווען די שיינע די בלוי מיט די ווייס מיט די גרין, און זיי האבן געהאלטן אזוי איז שענער. זאגט די גמרא ווייטער תניא, מ'האט געלערנט אין א ברייתא, רבי יהודה אומר, רבי יהודה האט געזאגט מי שלא ראה דיופלוסטון של אלכסנדריה של מצרים, ווער ס'האט נישט געזען די דיופלוסטון, דיופלוסטון איז א יוונישע ווארט פון צוויי שורות בענק וואס אסאך חשובע שרים אין אלכסנדריה מצרים אידישע שרים זענען געזעצן אויף דעם, ס'איז געווען אין אזא בית מדרש, איז לא ראה בכבודן של ישראל, ווער ס'האט דאס נישט צוגעזען האט נישט געזען בכבודן של ישראל די כבוד וואס איז געווען דארט, אמרו, מען פלעגט זאגן אז כמין בסילקי גדולה היתה, ס'געווען א ריזיגע פאלאץ דארט, סטיו לפנים מסטיו, דארט איז געווען צוויי שורות בענק, פעמים שהיו בה, און ס'איז געווען אסאך מאל וואס איז געווען אין דעם בסילקי גדולה אין דעם גרויסן פאלאץ, איז געווען דארט כפליים כיוצאי מצרים, צוויי מאל אזויפיל וויפיל די אידן זענען ארויס פון מצרים, ס'טייטש איין מיליאן צוויי הונדערט טויזנט אידן איז געווען דארט, והיו בה שבעים ואחת קתדראות של זהב, ס'איז געווען דארט איין און זיבעציק גאלדענע שטולן בענקלעך, כנגד שבעים ואחד של סנהדרי גדולה, קעגן די איין און זיבעציק זקנים פון דעם סנהדרין, ס'טייטש זיי האבן דארט געמאכט אזא סארט סנהדרין, כל אחת ואחת, יעדע בענקל, אינה פחותה מעשרים ואחד ריבוא כיכרי זהב, האט נישט געוואויגן ווייניגער פון צוויי הונדערט און צען טויזנט כיכר זהב, אזוי גרויס זענען געווען די בענקלעך, די גר"א איז נישט גורס דא ריבוא האלט ס'איז צופיל ס'א גוזמא, אבער על כל פנים ס'געווען גאר אסאך גאלד דארט, ובימה של עץ באמצעיתה, ס'געווען א גרויסע בימה אינדערמיטן, אינמיטן פון דעם בית מדרש אינמיטן פון דעם בסילקי, וחזן הכנסת עומד עליה, און די שמש פון די בית מדרש איז געשטאנען אויף דעם בימה, והסודרין בידו, האט געהאט אזעלכע שמאטעס אין די הענט, וכיוון שהגיע לענות אמן, די בעל תפילה האט געהאלטן ביי א פלאץ ווי מ'דארף ענטפערן אמן, הלה מניף בסודר, האט די שמש אזוי געמאכט מיט די שמאטע א סימן, וכל העם עונין אמן, אזוי האט יעדער געקענט ענטפערן אמן, ווייל מ'האט נישט געקענט הערן ביז אונטן ס'איז א ריזיגע ריזיגע צימער, מ'האט נישט געקענט הערן די בעל תפילה, אזוי האט ער געוויזן מיט די הענט, האט יעדער געוואוסט צו ענטפערן ולא היו יושבין מעורבין, און אויך דער אין דעם שול דארט האט מען נישט געזעצן אויסגעמישט, אלא זהבין בפני עצמן, די צורפי זהב די מענטשן וואס האבן געארבעט די גאלד שמעלצערס זענען געזעצן אין איין פלאץ, וכספין בפני עצמן, די וואס האבן געשמאלצן זילבער זענען געזעצן פאר זיך, ונפחים בפני עצמן, די וואס האבן געשמאלצן אייזן זענען געזעצן פאר זיך, וטרסיים בפני עצמן, די וואס האבן געשמאלצן נחושת קופער זענען געזעצן פאר זיך, וגרדיים בפני עצמן, די וואס פלעגן וועבן זענען זיי געזעצן פאר זיך, וכשעני נכנס שם, ווען אן ארעמאן איז דארט אריין, היה מכיר בעלי אומנתו, האט ער, ער האט געהאט עפעס א פאך, האט ער געוויסט ווי די מענטשן פון זיין פאך זיצן, וועלכע געגנט, ונפנה לשם, דארט איז ער אהינגעגאנגען און ער האט זיך פארדינגען, אזוי האט ער געקענט מאכן ביזנעס מיט זיי, ומשם פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו, אזוי האט ער געמאכט פרנסה, זאגט די גמרא אמר אביי, זאגט אביי וכולהו קטלינהו אלכסנדרוס מוקדן, ס'טייטש די אלע מענטשן דארט פון אלכסנדריה מצרים האט אלכסנדרוס מוקדן געהארגעט, אנדערע זענען נישט גורס אלכסנדרוס מוקדן זענען גורס א צווייטע א רוימישע קייזער, על כל פנים מאי טעמא איענשו, וואס טאקע איז געקומען א עונש אז מען האט געהארגעט די אלע אידן פון דארט, משום דעבור אהאי קרא, ווייל זיי האבן עובר געווען אויפן פסוק שטייט אין פסוק לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד, איז דא א איסור מען טאר נישט צוריק גיין קיין מצרים, ממילא זענען זיי צוריק געגאנגען צו אלכסנדריה מצרים, זענען זיי נענש געווארן ואינהו הדור אתו, זיי זענען יא צוריק געגאנגען, און ממילא פאר דעם איז געקומען די עונש, כי אתא, ווען די אלכסנדרס מוקדן איז געקומען צו אלכסנדריה מצרים, אשכחינהו דהוו קרו בספרא, האט ער געזען ווי זיי ליינען דארט אינעם תורה האבן זיי געליינט די פרשה פון די תוכחה, ישא השם עליך גוי מרחוק. אמר, האט ער געזאגט צו זיך, מכדי ההוא גברא בעי למיתי ספינתא בעשרה יומי, ער האט זיך גערעדט אויף זיך אלכסנדרס מוקדן איז געגאנגען אהין צו מצרים, האט אים געדארפט געדויערן די וועג, די שיף האט געדארפט פארן צען טעג, דליה זיקא, ואתא ספינתא בחמשה יומי, די ווינט איז אבער געקומען, און ס'האט געהאלפן די שיף איז אנגעקומען אין פינף טעג, און במילא האט ער פארשטאנען, אז ער האט געזען מען לייענט די פרשה, און דארט שטייט ישא השם עליך גוי מרחוק, האט ער פארשטאנען ס'גייט ארויף אויף אים, און ער גייט מעניש זיין כלל ישראל, נפל עלייהו וקטלינהו, האט ער זיך אנגעלייגט אויף זיי, און ער האט זיי נעבעך לא עלינו אלע אויסגעהארגעט. זאגט די גמרא ווייטער מ'האט געזעהן אין די משנה במוצאי יום טוב הראשון וכו'.